מען האלט דף קי"א, מען הייבט אן צוויי שורות פון אויבן, מען האט געזען אין די משנה, נתן את הכסף ליהויריב און נאכדעם געשטאנען ווייטער אין די משנה, טאמער מ'האט געגעבן די אשם צו יהויריב, יהויריב איז געווען די ערשטע משמר, איז טאמער די די גנב וואס האט גע'גנב'עט פון די גר האט געברענגט א אשם און עס געגעבן צו יהויריב, און נאכדעם האט ער געגעבן די כסף צו ידעיה וואס דאס איז די נעקסטע משמר, איז די הלכה איז טאמער מ'האט נאך נישט טאמער מ'האט מקריב געווען די אשם איז עס א פראבלעם, ווייל מ'טאר נישט מקריב זיין די אשם פאר די כסף, פאר מ'באקומט די כסף, אבער טאמער די אשם איז נאכאלץ בעין אם קיים האשם איז געשטאנען אין די משנה אז די בני ידעיה זאלן מקריב זיין די אשם, מ'נעמט אוועק די אשם פון יהויריב און מ'גיט עס צו ידעיה, פארוואס האט רש"י געזאגט מ'קנס'ט די בני יהויריב, ווייל זיי האבן נישט געדארפט מקבל זיין א אשם פאר די חזרה פון די כסף. זאגט די גמרא תנו רבנן, אין די ברייתא שטייט א אנדערע הלכה לכאורה, אין די ברייתא שטייט, נתן אשם ליהויריב, דאס איז דאך די פאל, וכסף לידעיה, יחזיר כסף אצל אשם, אנשטאט וואס שטייט אין די משנה מען זאל אוועק נעמען די אשם און געבן צו ידעיה, אין די ברייתא שטייט מען נעמט צוריק די כסף פון ידעיה און מען גיט עס צו יהויריב, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים אזוי ווי ס'שטייט ביי אונז אין די משנה, יחזיר אשם אצל כסף, פארקערט מ'נעמט אוועק די אשם פון יהויריב און מ'גיט עס צו ידעיה. איז אויבן אויף איז משמע ס'איז דא מחלוקת די הלכה פון די משנה מיט ר' יהודה. פרעגט די גמרא היכי דמי, אילימא די ברייתא רעדט זיך דיהיב ליה אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב, אז מ'האט געגעבן די אשם צו יהויריב ווען ס'איז געווען זיין משמר, אבער וכסף האט מען געגעבן לידעיה במשמרתו דידעיה, דאס הייסט מען האט געגעבן די כסף די נעקסטע וואך צו ידעיה אין זיין משמרת, איז לכאורה פארוואס זאגט רבי יהודה אז מען נעמט אוועק די כסף און מען גיבט עס צו יהויריב, פארוואס זאגסטו נישט זה זכה בשלו וזה זכה בשלו, יהויריב איז זוכה אין די אשם און ידעיה איז זוכה אין די כסף, איז רש"י מסביר וואס איז די גמרא'ס קשיא, בשלמא די רבנן פארשטייט מען. די רבנן האלטען אז וויבאלד די יהויריב האט געטוהן שלא כדין האט מקבל געוועהן די אשם פאר ער האט באקומען די כסף האט מען אים געקנס'ט און מען נעמט אוועק פון יהויריב די אשם און מען גיט עס צו ידעיה אבער פארוואס זאל אפילו רבי יהודה האלט נישט פון דעם רבי יהודה האלט לאמיר זאגען מען זאל נישט קנס'ן יהויריב הגם ער האט געטוהן שלא כדין אבער פארוואס וואלט ער געזאגט אז מען נעמט אוועק די כסף פון ידעיה און מען גיט עס צו יהויריב פארוואס זאל מען קנס'ן ידעיה וואס האט ידעיה געטוהן שלעכטס? זיי האבן דאך באקומען די געלט אין זייער משמר, איז וואס איז די פראבלעם? איז טאמער דו ווילסט נישט האלטן פון די רבנן פיין, זאג מען זאל נישט קנס'ן יהויריב, לאז די אשם ביי יהויריב, און לאז די כסף ביי ידעיה, פארוואס נעמט מען אוועק די כסף פון ידעיה און מ'גיבט עס צו יהויריב, דאס איז געווען די גמרא'ס קשיא דא. אמר רבא הכא במאי עסקינן,

און ידעיה וואלט נישט געדארפט אננעמען די כסף ווייל מען האט עס געגעבן צו אים אין די משמרת פון יהורב. איז ווען א גר ברענגט ווען א גזל הגר קומט צוריק גייט עס דאך די געלט צו די כהנים פון יענע משמרת, איז היתכן אז ער האט עס געגעבן צו ידעיה ווען ס'איז די וואך פון די משמרת פון יהורב? איז ממילא די שאלה איז וועמען זאל מען קנס'ן, ביידע האבן געטון שלא כדין. איז רבי יהודה סובר, כיוון דלאו משמרת דידעיה היא, וויבאלד ידעיה האט דאך אנגענומען די כסף און ס'איז נישט געווען זיין משמרת איז ער נישט געווען בארעכטיגט צו נעמען די געלט, איז לידעיה קנסינן ליה. הגם לכאורה יהויריב האט אויך געטון נישט ריכטיג, זיי האבן נישט געדארפט אננעמען די אשם פאר די כסף, אבער סוף כל סוף האבן זיי נישט מקריב געווען די אשם, אין הכי נמי לכתחילה זאל מען עס נישט נעמען כדי מען זאל נישט צוקומען צו א מכשול מקריב זיין די אשם אן די כסף, וכהאי גוונא דאס א אשם פסול, אבער סוף כל סוף וויבאלד זיי האבן נאכנישט מקריב געווען די אשם,

קומט אויס אז די משנה טאקע איז נישט מחולק מיט רבי יהודה, די משנה רעדט זיך אז מען האט געגעבען די אשם צו יהויריב אין די משמרת פון יהויריב, און מען האט געגעבען די כסף צו ידעיה אין די משמרת פון ידעיה, ממילא די איינציגער וואס האט געטוהן א עוולה איז יהויריב, איז וועגן דעם זאגט די משנה מען נעמט עס אוועק די אשם פון יהויריב און מען גיט עס צו ידעיה. אבער רבי יהודה וואס ער דינגט זיך אויף די חכמים איז אין א אנדערע ציור, ווי ידעיה האט אויך געטון א עוולה ווען מען האט געגעבן די כסף צו ידעיה במשמרת דיהויריב, איז וויבאלד ידעיה האט מקבל געווען די כסף וואס האט נישט באלאנגט צו זיין משמר, וועגן דעם האלט רבי יהודה מען קנס'ט אים, און די רבנן האבן געהאלטן אפילו בכהאי גוונא קנס'ט מען די משמרת פון יהויריב. זאגט די גמרא, תניא, אמר רבי לדברי רבי יהודה, אם קדמו בני יהויריב והקריבו את האשם, וואס וואלט געווען מ'האט געגעבען ערשט די אשם צו יהויריב און זיי זענען געגאנגען און זיי מקריב געווען די אשם, איז דאס א אשם פסול, איז יחזור ויביא אשם אחר, מוז די גזלן ברענגען נאך א אשם ווייל די אשם איז דאך נפסל געווארן, האט ער נישט מקיים געווען זיין כפרה, איז מוז ער ברענגען אשם אחר, און די נייע אשם וואס ער ברענגט ויקריבוהו בני ידעיה, און די בני ידעיה זיי וועלן באקומען די די אשם, דאס הייסט זיי באקומען די געלט וואס מען האט זיי שוין געגעבן פריער, און די נייע אשם וועלן זיי באקומען, אבער וזכו הללו במה שבידן, די בני יהויריב וואס האבן שוין מקריב געווען די ערשטע אשם זיי זענען זוכה אין די אשם, דאס הייסט די בשר און די עור, פרעגט די גמרא, אמרי למאי חזי, וואס הייסט אז וזכו הללו במה שבידן די בני יהויריב בלייבן מיט די אשם וואס זיי האבן מקריב געווען, אויף וואס איז דאס גוט דער אשם, אשם פסול הוא, דארף מען דאך פארברענען די אשם, אמר רבא לעורו, מען דארף נאר פארברענען די בשר, אבער די עור הגם ס'איז נפסל געווארן קען מען האלטן, איז ממילא די כהנים פון יהויריב זיי קענען האלטן די עור. אבער וואס איז פשט אויף וואס רבי זאגט אליבא דרבי יהודה? אונז האבן דאך געזען פריער רבי יהודה'ס שיטה געווען אז מען קנס'עט ידעיה און נישט יהויריב, איז אויב אזוי פארוואס זאג איך אז די נייע אשם ברענגט מען צו ידעיה און מען לאזט די כסף ביי זיי? וואס הייסט? רבי יהודה האלט דאך אז מען נעמט דאך אוועק די כסף פון ידעיה און מען גיבט עס צוריק צו יהויריב, זאגט רש"י דאס איז דווקא באופן ווי די ערשטע אשם איז קיים, איז מילא ווען מען וואלט אוועקגענומען די געלט פון ידעיה און וואלט עס געגעבן צו יהויריב, וואלטן די בני יהויריב נאך אלץ געקענט מקריב זיין די אשם בשעת זייער משמר איז קיים, ווייל זיי האבן נאכנישט מקריב געווען די קרבן, ממילא גיבט זיי צוריק די געלט און זיי וועלן מקריב זיין די די קרבן. אבער דא רעדט מען אז זיי זענען געגאנגען און זיי האבן מקריב געווען די קרבן בפסול, זיי האבן עס מקריב געווען נאך פאר זיי האבן באקומען די געלט, און די אשם וואס קומט פאר די כסף איז דאך א אשם פסול, איז וועגן דעם די צווייטע אשם גיט מען צו ידעיה, און די פשט איז לכאורה ווייל בכהאי גוונא

זאגט די גמרא ווייטער, תניא, נאך א ברייתא, אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים אשם, טאמער יהויריב האט נאך נישט מקריב געווען די אשם, יחזיר אשם אצל כסף, איז דעמאלטס קנס'ט מען יהויריב, מען נעמט אוועק פון אים די אשם, און מען גיט עס צו ידעיה. פרעגט די גמרא, דו זאגסט דאס אליבא דרבי יהודה? והא רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם אית ליה, אונז האבן דאך געזען יעצט פונקט פארקערט, רבי יהודה'ס שיטה איז, אז וויבאלד ידעיה האט באקומען די געלט שלא במשמרתם, זיי האבן עס דאך באקומען די משמרת פון יהויריב, איז וועגן דעם פארקערט קנס'ט מען ידעיה צוריק צו געבן די כסף אצל אשם. זאגט די גמרא, הכא במאי עסקינן, די ברייתא וואס וואס רבי זאגט אליבא דרבי יהודה זאל מען צוריק געבן די אשם צו מען זאל מען געבן די אשם צו ידעיה, ס'רעדט זיך כגון דנפק משמרתו דיהויריב ולא תבעו. ביז יעצט האט מען געזאגט ווען האלט רבי יהודה אז מען נעמט אוועק די כסף פון ידעיה, ס'אלץ געווען אינמיטן די משמרת פון יהויריב, מען האט געגעבן די אשם קודם צו יהויריב, נאכדעם האט מען געגעבן אין די זעלבע משמרת האט מען געגעבן די כסף צו ידעיה, קנס'ט מען ידעיה. דא רעדט מען אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען די משמרת פון יהויריב, און הגם יהויריב האט געהאט א רעכט תובע צו זיין אז מען זאל צוריק געבן די געלט פון ידעיה צו יהויריב, אבער ער האט נישט תובע געווען זיין געלט. איז אויב אזוי הא קא משמע לן אז טאמער ער האט געקענט תובע זיין און ער האט נישט תובע געווען, איז הא קא משמע לן דאחולי אחילו גבייהו, אז זעהט אויס יהויריב האט מוחל געווען די געלט, זענען מסכים אז די בני ידעיה קענען האלטן די געלט, הגם מעיקר הדין וואלט יהויריב געקענט צוריקבאקומען די געלט לויט רבי יהודה, אבער וויבאלד ס'איז דורכגעגאנגען זייער משמר און זיי האבן גארנישט געזאגט, איז א סימן אחולי אחילו גבייהו, און ממילא בלייבט שוין די געלט ביי ידעיה. איז ממילא וויבאלד זיי האבן מוחל געווען בלייבט די געלט ביי ידעיה, און מען נעמט צוריק די אשם פון יהויריב און מען גיבט עס צו ידעיה. תניא אידך, אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים אשם, טאמער יהויריב האט נאכנישט מקריב געווען די אשם, יחזיר כסף אצל אשם, נעמט מען אוועק די כסף פון ידעיה און מען גיבט עס צו יהויריב. פרעגט די גמרא פשיטא, הכי אית ליה, דאס איז דאך די מימרא פון רבי יהודה, וואס האט רבי מחדש געווען? לדברי רבי יהודה קומט אויס אזוי, דאס איז ממש די מימרא פון רבי יהודה. זאגט די גמרא, הכא במאי עסקינן, רבי יהודה האט גערעדט אין די אופן ווען ס'איז נאך אלץ געווען די משמרת פון יהויריב בשעת מ'האט געגעבן די געלט צו ידעיה, איז דעמאלטס האט מען געזאגט מ'קנס'עט ידעיה, און מ'נעמט צוריק די געלט און מ'גיט עס צו יהויריב. דא רעדט מען כגון דנפק משמרתם דהני ודהני. מ'האט געגעבן די געלט צו יהויריב. מ'האט געגעבן די אשם צו יהויריב און די געלט צו ידעיה. און יעצט איז שוין דורכגעגאנגען סיי די משמרת פון יהויריב און סיי די משמרת פון ידעיה, ולא תבעו, נישט יהויריב האט תובע געווען אין זיין משמרת מ'זאל אים געבן די געלט וואס מ'האט געגעבן ידעיה. און ידעיה אין זיין משמרת האט נישט תובע געווען מען זאל אים געבן די אשם וואס יהויריב האט, איז מהו דתימא אחילו גבי הדדי, אז יעדע איינער האט זיך מוחל געווען, די יהויריב האט מוחל געווען די געלט, הגם עיקר דין וואלטן זיי געקענט תובע זיין די געלט זאל קומען צו זיי, האבן זיי מוחל געווען די געלט אז די בני ידעיה קענען האלטן די געלט, און די בני ידעיה האבן נישט תובע געווען אז זיי זאלן באקומען די אשם האבן זיי מוחל געווען די אשם צו די בני יהויריב, איז אויב אזוי זאל מען זאגן אז יעדער איינער בלייבט מיט וואס ער האט, די די בני ידעיה זאלן בלייבן מיט די געלט, און די יהויריב זאל בלייבן מיט די אשם. קא משמע לן דאמרינן כיוון דלא תבעי, וויבאלד די בני ידעיה האבן נישט תובע געווען די בני יהויריב זאלן זיי צוגעבן די אשם, איז ממילא להדרו ברישא גייט מען צוריק אזוי ווי עס איז געווען אין אנפאנג, אזוי ווי די עיקר דין פון רבי יהודה אז ווען מען גיבט די אשם צו יהויריב און די כסף צו ידעיה בין איך קונס ידעיה און מען נעמט אוועק די געלט פון ידעיה און מען גיבט עס צו יהויריב, ווען וועט יהויריב מקריב זיין די קרבן? אונז האלט מען דאך שוין נאך זייער משמר איז שוין דורכגעגאנגען, זאגט רש"י, ויקריבו בני יהויריב כשיחזור שבת משמרתם ווען מען קומט צוריק נאך ס'ענדיגט זיך אלע משמרות און מען הייבט נאכאמאל אן די סדר, מען גייט צוריק צו די ערשטע וואך, דעמאלטס וועט יהויריב מקריב זיין די קרבן. איז מבואר דא אז זיי האבן נישט קיין רעכט מקריב זיין די קרבן יעצט, הגם אונז זאג מיר דאך אז די אשם באלאנגט צו זיי, און אונז האבן דאך געלערנט פריער, די משנה למלך פרעגט דאס טאקע פאר א קשיא, אונז האבן דאך געלערנט פריער, א כהן וואס האט א קרבן ער ברענגט עס אין די בית המקדש קען ער מקריב זיין די קרבן ווען ער וויל אפילו שלא במשמרתו, איז לכאורה טאמער די בני יהויריב האבן זוכה געווען אין די אשם זאלן זיי עס קענען מקריב זיין ווען זיי ווילן, זאגט די משנה למלך ניין, דא וויבאלד זיי האבן פושע געווען זיי האבן עס נישט מקריב געווען במשמרתם האבן זיי נישט קיין רעכט, ממילא מוזן זיי ווארטן ביז די נעקסטע מאל ס'קומט זייער משמרת.

מכלל דכסף ברישא, די גמרא האט יעצט פארשטאנען מלבד מיינט אז מען גיבט צוריק די קרן צו די כהן, חוץ וואס מען דארף שפעטער ברענגען א אשם, איז משמע אז די כסף גייט פאר די אשם. האט די גמרא פארשטאנען מלבד מיינט אויסער וואס גייט זיין. אמר ההוא מרבנן לרבא, אלא מעתה טאמער מלבד מיינט חוץ וואס ס'גייט זיין לעתיד, איז וויאזוי וועסטו טייטשן די פסוק מלבד עולת הבוקר, שטייט אין די פסוק דארטן אז ביי די קרבנות פון די מוספים אויף די ימים טובים רעכנט אויס די תורה וועלכע קרבנות מ'דארף ברענגען פאר די קרבן מוסף, און דאס איז מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, דאס איז חוץ די עולת התמיד. טאמער דו זאגסט מלבד מיינט חוץ וואס מען גייט מקריב זיין דאס מיינט עולת התמיד איז שפעטער, הכי נמי מכלל דמוספין ברישא, וועסטו מיר זאגען אז די מוספין איז מען מקריב קודם די תמיד? דאס קען דאך נישט זיין, יעדע איינער ווייסט דאך עס איז א ברייתא והתניא, מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, פון ווי ווייסט מען קען נישט מקריב זיין קיין שום קרבן יעדע טאג אין בית המקדש פאר מען האט מקריב געווען תמיד של שחר, תמיד של שחר איז די ערשטע קרבן אויף די מזבח, תלמוד לומר, וערך עליה העולה. שטייט אין די פסוק דארטן אז יעדע אינדערפרי ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר מען לייגט עצים אויף די מערכה וערך עליה און נאכדעם והקטיר עליה חלבי השלמים איז שטייט וערך עליה העולה וואס איז העולה מיט די ה' הידיעה ואמר רבא העולה מיינט מען די עולה ראשונה ראשונה זאגט תוס' מיינט מען די ערשטע עולה וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס וואס דאס איז די עולה פון די קרבן התמיד זעהט מען אז די ערשטע קרבן אין טאג איז קרבן עולת התמיד. איי ס'שטייט מלבד עולת הבוקר, זעהט מען אפילו ס'שטייט מלבד, מלבד מיינט מלבד וואס מ'האט שוין מקריב געווען פון פריער, איז אויב אזוי איז אדרבה, דא זעהט מען פשט אין פסוק האשם המושב להשם לכהן, די געלט וואס מ'גיבט צוריק איז מלבד חוץ די אשם וואס מ'האט שוין געברענגט, איז אדרבה איז משמע אז מ'האט געברענגט די אשם פאר מ'האט מקבל געווען די כסף, אמר ליה. האט רבא געזאגט, איך האב נישט מדייק געווען פון די מלבד, אנא מאשר יכפר בו נפקא ליה, עס שטייט מלבד עול מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו, יכפר איז א לשון עתיד, עס וואלט געדארפט שטיין, מלבד איל הכפורים אשר כיפר בו א לשון עבר, פון דעם וואס שטייט יכפר בו נפקא לערן איך ארויס אז עדיין לא כיפר עס רעדט זיך נאך איידער די כפרה איידער מען האט געברענגט די אשם, זעהט מען אז די כסף מוז זיין פאר די אשם, ס'איז געשטאנען אין די משנה, הגם די כסף איז מעכב די אשם, דאס איז דווקא די קרן, אבער נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, די חומש איז נישט מעכב. תנו רבנן, די ברייתא רעדט זיך יעצט בנוגע די דין פון אשם מעילות, ביז יעצט האט מען גערעדט וועגן אשם גזילות גזל הגר, יעצט דערמאנט מען דא די ענין פון אשם מעילות, אז איינער האט מועל געווען בהקדש, האט נהנה געווען פון הקדש, מוז ער צוריק צאלען, די קרן, א חומש, און א אשם. זאגט די ברייתא מנין שאם הביא מעילתו ולא הביא אשמו, טאמער די מועל ער צאלט אפ די קרן וואס ער האט מועל געווען אבער ער ברענגט נישט קיין קרבן אשם, אדער אשמו ולא הביא מעילתו, ער ברענגט א קרבן אשם אבער האט נישט אפגעצאלט די קרן, פון ווי ווייס איך שלא יצא האט נישט קיין כפרה? תלמוד לומר, שטייט אין פסוק באייל האשם ונסלח לו, שטייט אין פסוק אז מען דארף צאלן קרן וחומש, והכהן יכפר עליו באייל האשם ונסלח לו, אז די סליחה איז מיתלא תלוי אין אייל האשם, אייל מיינט מען דאך די קרבן, די אייל, אשם מיינט מען אזוי ווי מען האט געזען ביי גזל הגר, אשם המושב להשם, אשם מיינט דאך די קרן. איז ממילא זעהט מען קלאר אז מען דארף האבן ביידע, סיי די אשם און סיי די און סיי די אשם דאס הייסט די קרן און סיי די אייל די קרבן אשם כדי צו האבן א כפרה. מנין שאם הביא אשמו עד שלא הביא מעילתו שלא יצא פון ווי ווייס איך טאמער ער ברענגט די אשם איידער מ'האט צוריק געצאלט צו הקדש די קרן אז די קרבן איז נישט קיין קרבן תלמוד לומר באייל האשם איז משמע האשם בכבר טייטשט רש"י באייל האשם נאכאמאל אייל מיינט דאך די בהמה אשם מיינט די קרן באייל וואס קומט א חובה פאר די אשם וואס מען האט שוין געצאלט, איז מילא זעהט מען אז די קרבן איז נאך די תשלומין. יכול כשם שאייל ואשם מעכבים כך חומש מעכב, טאמער אין די כפרה פעלט אויס סיי די קרבן סיי די קרן אפשר די חומש פעלט אויך אויס פאר די כפרה, תלמוד לומר באייל האשם ונסלח לו, דווקא די אייל מיט די אשם די קרן מעכבים בהקדש ואין חומש מעכב. זאגט די גמרא וילמד הקדש מהדיוט והדיוט מהקדש, מ'וועט ארויסלערנען גזל הגר פון פון הקדש, און הקדש פון גזל הגר, הקדש מהדיוט מ'לערנט הקדש פון גזל הגר צו לערנען וואס מיינט דא וואס די תורה שטייט באייל האשם וואס מיינט די ווארט אשם, מה אשם דהתם אזוי ווי די אשם וואס שטייט האשם המושב להשם ביי גזל הגר מיינט מען דאך די קרן אף אשם דהכא אייל האשם אשם מיינט די קרן, און מ'לערנט אויך אויס הדיוט פון הקדש. מ'לערנט גזל הגר פון פון אשם מעילות. מה הקדש האט מען דאך יעצט געלערנט אין די פסוק אז אין החומש מעכב, נאר די אייל מיט די אשם איז מעכב אבער די חומש איז נישט מעכב, אף הדיוט נמי הוא הדין ביי גזל הגר, דאס איז די מקור פון וואס מען האט אין די משנה דווקא די קרן איז מעכב די קרבן אבער אין חומש מעכב, הדרן עלך הגוזל עצים הדרן עלך הגוזל עצים הדרן עלך הגוזל עצים. זאגט די משנה, הגוזל ומאכיל את בניו, איינער וואס האט גע'גנב'עט ומאכיל את בניו האט געגעבן זיין קינדער צו עסן פון די גזילה און זיי האבן עס אויפגעגעסן, אדער והניח לפניהם ער לאזט איבער א ירושה פאר די קינדער די גע'גזל'טע חפץ, איז די הלכה פטורין מלשלם, די קינדער מוזן נישט צאלן די גניבה, סיי ווען ער האט עס מאכיל געווען ס'איז שוין מער נישט דא, סיי ווען ס'איז לפניהם מוזן זיי עס נישט אפצאלן, זיי זענען נישט די גנבים. ואם היה דבר שיש בו אחריות, טאמער די טאטע האט איבערגעלאזט א חפץ ס'הייסט די גנאי פשטות אזוי לערנט רבא פשט אז די חפץ הנגזל איז געווען א דבר שיש בו אחריות ווי קרקע איז דעמאלטס חייבין לשלם הגם מעיקר הדין זאגט מען יעצט אז זיי דארפן נישט צאלען אבער דבר שיש בו אחריות וויבאלד ס'איז א דבר מסוים וואס איז ניכר יעדע איינער ווייסט אז ס'האט אמאל באלאנגט צו די נגזל איז נישט קיין כבוד טאמער זיי האלטען עס ס'קומט אויס א גנאי פאר אביהם מ'עט זאגן ער איז א גזלן אמר רב חסדא. טאמער איינער האט געגנבעט גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו, איינער קומט און נעמט עס אוועק פון די גנב און ער עסט עס אויף, איז די הלכה רצה מזה גובה רצה מזה גובה, די נגזל קען גובה זיין אדער פון די גזלן וואס האט גענומען פון אים, אדער פון דער וואס האט עס גענומען פון די גזלן, מאי טעמא, כל כמה דלא נתייאשו הבעלים ברשותא דמרא קאי, כל זמן מ'רעדט דאך דא גזל ולא נתייאשו הבעלים, איז טאמער די בעלים האט נאכנישט מייאש געווען איז דאס זיין חפץ ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז אין זיין רשות צו ס'איז אין די גזלן'ס רשות, איז דאס כאילו ס'איז אין די בעלים'ס רשות, איז יעצט ווען די צווייטע גנב קומט און נעמט עס אוועק פון די ערשטע, איז דאס כאילו ער האט עס גוזל געווען מיד הבעלים, אזוי זאגט רש"י ברשותא דמרא קאי, וזה שאכלו נעשה כגוזלו מבעליו, האסטו דאך דא צוויי גזלנים, און ממילא קען ער גובה זיין מאיזה שירצה, יעצט די קצות לערנט אז די דין פון גונב מן הגנב אז מען קען גובה זיין פון אים איז נישט מצד הלכות גזילה נאר מצד הלכות מזיק, וויבאלד ער האט עס אויפגעגעסן איז ער א מזיק, אבער מצד גזלן איז ער נישט קיין גזלן ווייל איינמאל די ערשטע האט שוין געגזלט ממילא מ'קען נישט גזל'ען א זאך צוויי מאל, אבער די נתיבות דינגט זיך און ער טענה'ט אז ניין. און אגב די קצות ברענגט א ראיה וועגן דעם זאגט ער אז א גונב מן הגנב צאלט נישט קיין כפל ווייל ער איז נישט קיין גנב ער איז א מזיק ביי מזיק נישט דא דין פון כפל די נתיבות זאגט ניין אז וויבאלד די בעלים האט נאכנישט מייאש געווען ממילא איז דאס ברשותא דמרא און ווען די צווייטע גזל'ט הייסט עס יא געגזל'ט פון די בעלים. לכאורה די רש"י איז זייער קלאר משמע ווי די נתיבות, רש"י זאגט וזה שאכלו נעשה כגוזלו מבעליו, ווייל ס'איז כאילו ס'איז נאכאלץ ברשות הבעל. פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב חסדא, דתנן, אין אונזער משנה שטייט הגוזל ומאכיל את בניו, אדער והניח לפניהם, פטורים מלשלם, זיי דארפן נישט צאלען, פארוואס נישט? דער טאטע האט געגנב'ט, זיי האבן עס געגעסן פון די גנב, איז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, פארוואס קען ער נישט אפנעמען די געלט פון די קינדער, תיובתא דרב חסדא, אמר לך רב חסדא כי תניא ההיא לאחר ייאוש, איך האב געזאגט מיין דין, גזל ולא נתייאשו הבעלים, און טאמער ס'איז לא נתייאשו הבעלים, און דער צווייטער גנב נעמט עס, האט ער עס גענומען פון ברשותא דמרא, אבער די משנה דא רעדט זיך אז ווען די קינדער האבן באקומען די ירושה איז דאס געווען לאחר ייאוש. ממילא וויבאלד ס'איז לאחר ייאוש, קומט אויס זיי האבן עס נישט גענומען פון די רשות פון די נגזל, ער האט דאך שוין מייאש געווען, ממילא זאג איך נישט די דין פון רצה מזה גובה. ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה, אם הניח לפניהם פטורים מלשלם, טאמער די גזילה איז בעין ביי די יורשים, זענען זיי פטור. אמר רמי בר חמא זאת אומרת פון די משנה זעהט מען אז רשות יורש כרשות לוקח דמי. א יורש קוקט מען אן אזוי ווי א לוקח, מ'קוקט אים נישט אן ווי עס איז א המשך פון די רשות האב, נאר ווי א לוקח. און ממילא די הלכה איז טאמער איינער האט געגנבעט און די לוקח קויפט עס לאחר ייאוש, מוז ער די לוקח נישט צוריק געבן אפילו די חפץ איז בעין, זאגט רש י ווייל ס'איז דא ייאוש מיט שינוי רשות, און ייאוש מיט שינוי רשות איז ער קונה, זאגט רש י קענסט אבער נישט זאגן אז ייאוש אליין איז קונה, ווייל אויב אזוי ווען די טאטע וואלט עס געהאט וואלט ער אויך געדארפט זיין פטור, ווייל למעשה די בעלים האט זיך שוין מייאש געווען, אבער לכאו' דארף מען פארשטיין, די טאטע דאס איז געווען באיסורא בא לידו, איז אפשר דעמאלטס העלפט נישט די ייאוש? איז וואס איז טאקע פשט אין רש י אז רש י זאגט אז ייאוש העלפט נישט דא ביי די קינדער, וויבאלד זיי האבן עס באקומען בהתירא לאחר ייאוש, פארוואס טאקע העלפט נישט ייאוש אליין? איך קען פארשטיין ביי די טאטע העלפט נישט ייאוש באיסורא אתא לידיה, אבער פארוואס ביי די קינדער זאל נישט העלפן קיין ייאוש? שטייט אין די אחרונים די ר' משה זאגט א סברה אז וואס ווילסטו זאגן אז זיי קענען עס נעמען ווייל זיי האבן זוכה געווען מן ההפקר ס'איז לאחר ייאוש ס'איז נישט דומה צו אן אבידה וואס מ'קען זוכה זיין אין דעם ווייל דא וויבאלד ווען ס'איז געווען ביי די טאטע האט טאטע טאקע געהאט א חיוב השבת הגזילה, אפילו נאך יענער האט זיך מייאש געווען אבער וויבאלד באיסורא בא לידיה האט ער געהאט א חיוב השבת הגזילה, ממילא איז נישט הפקר, ס'נישט קיין אבידה, ס'נישט אבוד מבעליו, ווייל די ב ס איז דאך עומד צוריק צו גיין צו די בעלים אלס די חיוב השבה פון די טאטע, איז אויב אזוי איז עס נישט ממש זוכה מן ההפקר. על כל פנים אבער ווען ס'איז דא יאוש מיט שינוי רשות, זאגט רמי בר חמא, דעמאלטס איז ער טאקע קונה, און דאס איז פשט וואס שטייט אין די משנה אז מ'קען נישט גובה זיין פון די קינד אז די קינד איז פטור ווייל ס'איז דא ייאוש און שינוי רשות. אבער ווען יורש וואלט נישט געווען כרשות לוקח, וואלט עס געווען א המשך פון די רשות האב, אויב אזוי וואלט עס נאר געווען ייאוש אן קיין שינוי רשות. רבא אמר ניין, רשות יורש איז לאו כרשות לוקח דמי, איך קוק עס אן ווי עס איז א המשך פון די זעלבע רשות, עס איז נישט דא קיין שינוי רשות, איי אויב אזוי וואס איז פשט אין אונזער משנה אז די קינד דארף עס נישט צוריק געבן? לכאורה טאמער עס איז נישט דא קיין שינוי רשות זאל עס דארפן צוריק געבן. זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן רבא איז מוקים די משנה כשאכלום, ווען דארף די קינד נישט צוריק געבן? ווען עס איז שוין מער נישט בעין, ווען עס איז בעין מוז ער עס צוריק געבן, פארוואס? ווייל עס איז נישט דא קיין שינוי רשות, ממילא ייאוש אליין לא קני, מוז עס, מוז עס, מוזט עס צוריק געבן. אבער ווען עס איז אויפגעגעסן געווארן, יעצט איז נאר דא א שאלה פון חיוב תשלימין, ער איז דאך נישט קיין גזלן, ממילא איז נישט דא קיין חיוב תשלימין. פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו זאגן די משנה רעדט זיך כשאכלום, הא מדקתני סיפא, די משנה פירט אויס אז טאמער די טאטע האט האט מוריש געווען די גזילה, אם היה דבר שיש בו אחריות, טאמער די חפץ הנגזל איז געווען א דבר שיש בו אחריות, ס'א דבר מסוים וואס איז ניכר די שם בעלים עליה איז חייבים לשלם, פארוואס? ווייל ס'איז פעלט אין כבוד פון אביהם, מענטשן וועלן זעהן אז זיי באנוצן זיך מיט א זאך וואס באלאנגט צו די נגזל וועלן זיי פארשטיין אז די טאטע געווען א גזלן, איז משמע מכלל דרישא בגזילה קיימת עסקינן, ס'איז משמע אז דא רעדט מען די חפץ הנגזל איז א דבר שיש בו אחריות, און ס'איז ניכר אז ס'באלאנגט צו די נגזל מילא איז דא א גנאי פאר די טאטע דארף מען עס צוריק געבן, זעהט מען אז ס'רעדט זיך אז ס'איז בעין מענטשן קענען עס זעהן, אבער דווקא ווייל ס'איז א גנאי וועגן דעם דארף מען עס צוריק געבן, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין דבר שיש בו אחריות הגם ס'איז בעין דארף מען עס נישט צוריק געבן, פארוואס? לכאורה לויט רבא אז רשות יורש לאו כרשות לוקח איז ער נישט קונה וואלט ער עס געדארפט צוריק געבן. אמר לך רבא הכי קאמר, איך לערן נישט פשט אין די משנה אם היה דבר שיש בו אחריות גייט אויף די חפץ הנגזל. די משנה זאגט נאך א נקודה, מ'רעדט דא, די משנה רעדט זיך לעולם די חפץ הנגזל איז שוין מער נישט בעין, ממילא די קינד האט נישט קיין חיוב תשלומין ווייל ער איז נישט די גזלן. זאגט אבער די משנה, טאמר אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, נישט די חפץ הנגזל, חוץ די חפץ הנגזל האט ער געהאט קרקעות וואס ער האט מוריש געווען, איז דעמאלטס חייבין לשלם מוזן די קינדער אפצאלען די חוב פון די גזילה מיט די קרקעות, ווייל ווען די טאטע האט געלעבט איז ער געווען מחויב השבת הגזילה און זיינע קרקעות זענען געווען משעבוד אפצוצאלן די גזילה, איז שוין חל געווארן א שעבוד מחיים אויף די קרקעות, מילא מוזן די קינדער צוריק צאלן מטלטלי דיתמי לא משתעבדי, אבער די קרקעות זענען משתעבד מחיים. פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו זאגן רבא אז ווען די משנה זאגט אחריות נכסים רעדט מען נישט וועגן די חפץ הנגזל, מען רעדט ווען ער האט געלאזט קרקעות, והא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה, רבי האט דאך אליין געזאגט פאר זיין זון רבי שמעון אז דאס וואס שטייט אין די משנה דבר שיש בו אחריות נכסים לא דבר שיש בו אחריות ממש, מען רעדט נישט ממש א קרקע וואס האט אחריות, נאר א זאך וואס איז ידוע די שם בעלים עליה, אלא אפילו פרה וחורש בה חמור ומחמר אחריו חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם, טאמער די חפץ הנגזל וואס ער האט מוריש געווען איז געווען א פרה, און די קינד גייט יעצט און אקערט מיט די פרה, אדער ער איז מחמר מיט די חמור, איז דאס ניכר, ס'א דבר מסוים וואס איז ניכר אז ס'באלאנגט צו די נגזל, און אלס כבוד אביהם דארף מען צוריק געבן, זעהט מען קלאר אז מען רעדט דא. וועגן א חפץ וואס איז בעין, און דווקא אלס כבוד אביו מוז מען עס צוריקגעבן, ווען נישט וואלט מען נישט געדארפט צוריקגעבן, הגם עס איז א חפץ וואס איז בעין, בהכרח מוז מען זאגן אז עס איז דא יאוש און שינוי רשות. אלא אמר רבא, עס איז נישט קיין קשיא אויף מיר פון די משנה. פארוואס? די משנה רעדט זיך יא אזוי ווי איך האב מפרש געווען, אז די חפץ איז נישט בעין, און אחריות נכסים מיינט נישט אז די טאטע האט איבערגעלאזט א ירושה, אז די טאטע האט איבערגעלאזט א גזילה וואס האט אחריות אדער כעין אחריות. אחריות נכסים מיינט טאמער בנוסף צו די גזילה האט די טאטע איבערגעלאזט קרקעות וואס זענען משעבוד. פון ווי ווייס איך דאס? איי רבי האט געזאגט רבי שמעון פאזי נישט אזוי. זאגט רבא, איך האב א ברייתא פון רבי אושעיא שטייט קלאר ווי מיר. ממילא האט רבא געזאגט כי שכיבנא אז רבא זאגט ווען ער גייט נפטר ווערן לאחר מאה ועשרים שנה, רבי אושעיא נפיק לוותי דתריצנא מתניתין כוותיה, ער האט געזאגט איך בין זיכער רבי אושעיא וועט אים אנטקעגן קומען מקבל פנים זיין אין גן עדן ווייל ער האט מתרץ געווען א משנה אזוי ווי רבי אושעיא'ס ברייתא, וואס איז די ברייתא פון רבי אושעיא? תני רבי אושעיא אז אונזער משנה איז א שטיקל חסורי מחסרא, אזוי טייטשט מען די משנה, גוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם. אבער הניח לפניהם טאמער ער האט איבערגעלאזט די גזילה איז טאמער די גזילה איז נאך אלץ קיימת חייבין מוזן זיי צוריקגעבן אזוי ווי רבא האט געלערנט, רבא האט געהאלטן ס'איז נישט דא קיין יאוש און שינוי רשות ס'איז נאר דא יאוש ווייל יורש לאו כלוקח, טאמער אין הגזילה קיימת איז וואס ווילסטו זאגן אז די קינדער האבן יעצט א חוב זיי דארפן צאלן? ניין פטירים ווייל זיי זענען דאך נישט די גזלנים אבער אף על פי כן, טאמער ס'איז הניח להם אביהם אחריות נכסים, טאמער חוץ פון די גזילה האט ער איבערגעלאזט קרקעות, איז דעמאלטס אפילו באופן אין הגזילה קיימת חייבין לשלם ווייל די קרקע איז שוין נשתעבוד בחיי האב. איז א ראיה ווי רבא האט אפגעלערנט די משנה. אמר מר, מ'האט געזען דא אין די ברייתא פון רבי אושעיא, טאמער אין הגזילה קיימת, פטורים, ווייל זיי זענען נישט די גנבים. נימא תיהוי תיובתא דרב חסדא, רב חסדא האט געהאלטן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, קען מען גובה זיין מאיזה מהם שירצה. דא שטייט אין הגזילה קיימת קען מען נישט גובה זיין פון די קינדער, פארוואס? די קינדער האבן אויפגעגעסן די טאטעס גזילה, זאל מען קענען גובה זיין פון זיי. אמר לך רב חסדא, אזוי ווי מיר האבן מיישב געווען די משנה, כי תניא ההיא לאחר יאוש, איך האב געזאגט מיין הלכה לאחר יאוש, די ברייתא, רב חסדא האט געזאגט זיין הלכה אז מען קען גובה זיין פון די צווייטע גנב ווען ס'איז געווען קודם יאוש, די ברייתא רעדט זיך לאחר יאוש, אז די קינדער האבן עס ערשט באקומען לאחר יאוש. איז ממילא קען מען נישט גובה זיין פון זיי, ווייל ס'איז נישט די פשט אז זיי האבן גע'גנב'עט פון רשות בעלים, ווייל ס'איז שוין געווען לאחר יאוש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר, עס שטייט ווייטער אין די ברייתא, טאמער די גזילה איז קיימת, איז דעמאלטס איז חייבין לשלם, נימא תיהוי תיובתא דרמי בר חמא, ווייל רמי בר חמא האט געזאגט אז א יורש האט א דין פון א לוקח, איז אפילו עס איז גזילה קיימת איז דא יאוש מיט שינוי רשות, וואס עפעס גזילה קיימת דארף מען צוריק געבן. אמר לך רמי בר חמא כי תניא ההיא לפני יאוש, פארקערט, איך לערן אז די ברייתא רעדט זיך לפני ייאוש, און ממילא ווען האב איך געזאגט אז יורש איז כלוקח ווען ס'איז לאחר ייאוש און מ'האט סיי ייאוש און שינוי רשות, דא אפילו אפילו יורש איז כלוקח איז דא א שינוי רשות אבער ס'איז נישט דא קיין ייאוש, איי טאמער ס'איז נישט דא קיין ייאוש האט מען דאך ווייטער צוריק שווער די ברייתא אויף רב חסדא, טאמער ס'איז נישט קיין ייאוש פארוואס אין הגזילה קיימת קען מען נישט גובה זיין פון אים, זאגט רש"י אין הכי נמי, רמי בר חמא האלט נישט ווי רב חסדא.